רבותי אונז ווילן לערנען ווייטער די ענינים פון ספירת העומר, זאכן וואס אונז האבן געלערנט די פריערדיגע וואכן, ס'איז דא זייער אסאך אנדערע חלקים, אנדערע ענינים בכלל וואס מ'קען אריין לערנען, וואס מ'קען זעהן אין די אין די פרשה, אין די מצוה, אין די עבודה, אין די זמן פון ספירת העומר. ס'איז אלעמאל וויכטיג ארויסצוהאבן וואס איז א אנדערע דרוש, וואס איז א אנדערע קאנעקשאן פון א מושג צו א זאך, און וואס איז טאקע א אנדערע פשט אין די זאך אליינס. וואס מיין איך צו זאגן? למשל אונז לערנען די ענין פון ספירת העומר. קען מען דאך אנהייבן פון די פשט, הפשט הכי פשוט, פאר מען לייגט אריין אין דעם קיין שום רמז לאמיר זאגן, ספירת העומר איז טייטש א מצוה פון ציילן, דאס הייסט וואס פאר א מין מצוה איז דאס פון ציילן, איז אוודאי פארשטייט יעדער איינער אין די פשט הכי פשוט אז מצוה פון ציילן איז כדי מען זאל ציילן פון די יום הקרבת העומר, פון די צווייטע טאג פסח ביז שבועות, כדי צו קובע זיין די זמן פון שבועות, אדער מען קען זאגן. ס'איז דא אין די ציילן אליינס א זאך, דאס איז די ציילן, דאס איז א די די גדר, די זאך וואס מען טוט, דאס איז די ציילן. יעצט אין די ציילן קען איינער זאגן פארשידענע פשטים, פארשידענע הבנות, פארשידענע מהלכים צו די ציילן איז בעיקר כדי מ'זאל וויסן ווען איז שבועות, קען מען זיך פרעגן א שאלה וואס דער אבן עזרא ברענגט דאס, א זייער יסוד'ישע שאלה, וואס איז פשט פון די ציילן? דאס הייסט, אלע ימים טובים האבן דאך א זמן אין די חודש, אין די. צייט פון די יאר ווען סע קומט ט"ו ניסן איז פסח, ט"ו תשרי איז סוכות און אזוי ווייטער, וואס עפעס שבועות איז דא איז א חיוב צו ציילן? מ'קען טראכטן צו ס'איז דומה צו ספירה פון שמיטה וואס איז דאך א חיוב צו ציילן, ס'הייסט ווייל ס'איז דאך א א גרעסערע לוח, מ'קען נישט זאגן קוק אויפן לוח וועלכע יאר ס'איז, מ'דארף דאך האלטן, איינער זאל האלטן אין קאפ איז דא א חיוב צו ציילן, נאכדעם קען מען טראכטן צו ס'איז דומה צו די ספירה פון א זבה, פון א נידה, ס'איז דא א חיוב צו ציילן אויך פארשטייט זיך מ'קען נישט זאגן קוקן אויפן די לוח לכאורה איז דאך נישט דומה ווייל לכאורה דא איז דאך יא דא א טאג אין די לוח קען מען זאגן יא אוודאי די למדות איז אז ס'איז נישט אבער הוא גופא קשיא פארוואס נישט מ'וויל דאך פארשטיין די טעם הדברים דא קען מען אריין קלערן אין פארשידענע הבנות אין די ציילן דאס הייסט מ'קען זאגן על פי פשט ס'איז דא ראשונים די טור על התורה ברענגט כ'מיין עס שטייט שוין פריער אבער דארט האב איך עס געזעהן אז די טעם פון די ציילן איז וויבאלד. און שביעות ס'הייסט די די וואכן איז די עונות הקציר אזוי שטייט שבועות חוקות קציר ישמר לנו און די עולם ארבעט מ'קומט נישט אזוי שטארק אין בית מדרש אדער מ'קען נישט אזוי שטארק קאמיוניקעיטן עס דארף יעדע איינער ציילן פאר זיך פאר דעם איז וספרתם לכם יעדע איינער זאל זאל געדענקען אנצוקומען אין בית המקדש אנקומען אין בית מדרש ווי מ'דארף טון די מצוה פון שביעות און עלי' לרגל מיט קרבן מ'זאל געדענקען אז אנשטאטס מען זאל דארפן גיין אין די קידוש החודש וואס איז תלוי אין בית דין וואס בית דין האט נישט געקענט אנקומען אפשר ציילט מען פון די ערשטע קידוש החודש איז א פראקטישע סיבה דאס איז א טעם פארוואס דא איז דא די ענין פון ציילן דאס איז איין טעם וואס מען קען זאגן איך מיין נישט אז ס'איז די איינציגסטע טעם מען קען זאגן אין דעם נאך טיפערע טעם אין אנדערע ווערטער אין די אין די טעם איך וויל שוין זאגן אויב מען האלט שוין דא אין די טעם אין די אין די ענין וואס איז על פי פשט כאילו איז מ'קען זאגן אזוי ווי א גשמיות'דיגע טעם פאר די מצוה מען וויל דאך קענען אנקומען צו שביעות אה נישט וואלט מען פארגעסן ווייל מען קען נישט מען איז נישט אינדערהיים מען איז נישט אין בית מדרש ס'איז נישט אנגעקומען די שליח פון די בית דין פון די קידוש החודש האט וועגן דעם די תורה קובע געווען חג השביעות אין די פופציגסטע טאג פון עומר איז אין דעם אליינס קען מען דאך זאגן סודות קען מען דאך אריינקלערן אין דעם טיפן, מען קען זאגן אז דאס אליינס מיינט א טיפערע מובן, עס איז דא א טיפערע געדאנק, מען קען טראכטן וואס עס מיינט די די נקודה, דו קענסט עס למשל איבערטייטשן אויף די פנימיות הדברים, מען קען זאגן. אז אלע ימים טובים זענען נקבע על ידי בית דין, זענען נקבע באופן כללי, ס'דא די בית דין איז קובע תקעו בחודש שופר, יעצט איז ראש השנה, שפעטער וועט זיין סוכות, און אזוי ווייטער, און א איד שטעלט זיך צו צו דעם, ער גייט אזוי ווי מ'קען זאגן מאתערותא דלעילא אדער מצד די איד, צווישן די איד און די בית דין, ס'איז אזא סארט מצב אז זיי זענען קובע, ער קוקט אויפן לוח, און אזוי ווי מ'זאגט ער מאכט נישט אליינס, און שביעות איז דא אין דעם א ספעציעלע זאך. שטייט בשבועותיכם דער זוהר איז מדייק תעשה לך און מען קען עס קאנעקטן מיט די ענין פון קבלת התורה אויב מען וויל אז דא איז דא א זאך וואס מצד די צוויי צדדים מצד אחד איז עס אזויווי א חיוב יעדע איד מוז אליינס רעכענען ווען איז שביעות אנדערע ווערטער מען דארף נישט עקסטער גיין אין בית דין קובע זיין די חודש סיוון פאר שביעות עס איז א המשך פון די פסח וואס איז אוודאי דעמאלטס איז געווען די עיקר קידוש החודש און פון דעם און כאילו איז אזוי ווי אזוי ווי יעדע זאך יעדע זאך איז דאך אזוי איז דאך מיט די בית דין איז נישט מקדש יעדן טאג ער איז מקדש די חודש פון דארט און ווייטער דארף מען אליין צורעכענען איז דא איז דא א ברייטערע קוק פון דעם און מ'קען טראכטן זייער ברייט וואס דאס אזא סארט זאך טוט וואס דאס אזא סארט זאך מיינט אז ס'איז דא טאקע מ'קען זאגן ס'איז דא א תורה באופן כללי אזוי ווי דער רמבן זאגט אין קדושים די וואך. די תורה קען נאר רעדן באופן כללי וואס איז ישר וטוב קדושים תהיו וויאזוי פונקטליך מ'זאל זיין קדושים איז דא זאכן וואס מ'קען מאכן אויף דעם הלכות וואס איז אזויווי למשל צו די אלע מה מ'קען דאך זאגן פונקטליך די חמשה עשר יום לחודש השביעי זאלסטו מאכן סוכות חמשה עשר יום לחודש הראשון זאלסטו מאכן פסח דאס איז אוודאי פאר די דברים כלליים די זאכן וואס זענען שווה לכל נפש. זאכן וואס זענען נישט שווה לכל נפש, זאכן וואס זענען, דארף איך געדענקן אז די אמת'דיגע טעם פון די תורה, די אמת'דיגע כוונה, די תכלית פון די תורה איז דאך די דברים ה שאינם שווים לכל נפש, אויב מען זאגט אזוי ווי די רמב"ן זאגט, קען דאך זיין א נבל ברשות התורה, מקיים זיין אלע הלכות וואס מיט די בית דין, נישט קענען, אים נישט קענען רופן דין תורה אויף קיין איין זאך, אבער קיין מענטש וועט ער נישט זיין, קיין איד וועט ער נישט זיין. און די חלקים, דאס איז עיקר חלק קבלת התורה, די עיקר קאנעקשאן וואס א איד האט מיט גאט דורך די תורה. זענען די זאכן וואס מ'דארף וספרתם לכם, צייל דיך אליינס. איך וועל דיך זאגן באופן כללי, איך וועל דיך זאגן ווען אנהייבן צו ציילן, פון וואו צו ציילן, וויפיל טעג צו ציילן, אבער איך קען נישט שטיין אויף דיך יעדן טאג און זאגן צייל היינט אזויפיל, היינט אזויפיל, דארפסט אליינס האלטן קאפ, דארפסט אליינס האלטן חשבון די ציילן. איז דאס הייסט, דאס האב איך געזאגט אלס א דוגמא, האב איך שוין געזאגט א גוט ווארט וועגן דעם, דאס הייסט אז מ'האט גענומען די יסוד הדבר, די פשט על פי. אן איין פשט, א חלק פון די פשט, א חלק פון די מציאות, דאס איז די מצוה פון ציילן, דאך האט מען ארויסגענומען מבודד געווען די חלק פון וספרתם לכם, און מען ציילט פאר זיך, ס'איז אנדערש פון אנדערע ציילונג, אלע אנדערע קביעות זמנים מועדים וואס איז נישט פאר זיך, ס'איז טאקע דא איינער וואס ציילט די בית דין ציילט אבער ס'נישט א מענטש פאר זיך, און מען האט אריינגעלערנט אין דעם א טיפערע פשט, מען האט אריינגעלערנט אין דעם א. ענין וואס איז נוגע צו עבודת השם, מען קען דאס נעמען אפילו אליינס אביסל טיפער און טראכטן וואס איז טאקע דער שורש הדבר, אז ס'איז דא זאכן וואס זענען מסור לבית דין באופן כללי, ס'איז דא זאכן וואס הייסט מען קען עס זאגן, מען קען מאכן אזוי ווי א קידוש החודש באופן מפורסם, ס'איז דא זאכן וואס מען קען נישט און מען קען טראכטן אויף דעם פון דער צווייטער זייט, אין אנדערע ווערטער, אזוי ווי איך זאג, איך האב געזאגט, איין צד איז א חיוב, אז מען מוז זיך אליינס מתבונן זיין, מוז זיך אליינס אריין קלערן אין די אין די קדושים תהיו אין די כוונת התורה קען נישט א איד זיך סומך זיין אויפן אויפן רבי מ'דארף זיך אליינס אריין קלערן. די זעלבע זאך קען מען דאך זעהן אין די אין די אין די מעשה אליינס קען מען דאך זעהן אז דא אין דעם צווייטע חלק אזוי ווי מ'זאגט אין די חיזוק חלק פון אזוי ווי יעדע זאך איז דא א וויכטיגע א וויכטיגע משקל צו האלטן אין יעדע זאך. עס איז דא די תביעה חלק וואס מען מוז, עס איז דא די חיזוק חלק וואס מען קען, וואס מען וואס מען זאגט אז ס'גייט מיט דיר כסדר. און די חיזוק חלק פון דעם איז דאך די זעלבע זאך, אז ס'הייסט דאך אז דאס נארמאל אויף צוקומען א יום טוב דארף מען דאך גיין אין שול, דארף מען גיין צום בית דין און הערן ווען די בית דין האט מקדש געווען די חודש, וויסן וואסער א טאג. דאס הייסט אז ס'איז, מען דארף שטיין אין א געוויסע מדריגה, מען דארף שטיין אין א געוויסע. קאנעקשאן לכתחילה כדי צו קענען הערן. דא זאגט דאך די טור על התורה האט מען זיך געדארפט מרחם זיין אויף דער איד וואס ער איז אין פעלד א גאנצע גאנצע וואך א גאנצע זיבן וואכן ער קומט נישט בכלל אין בית מדרש ס'הייסט נישט אז ס'איז אן עבירה ס'איז זמן זמן הקציר ס'איז דאך ארבעט מ'איז דאך ארבעטן ס'איז דא הנהג בהן מנהג דרך ארץ ס'איז א מצוה צו ארבעטן און ער קען נישט ער קען נישט שטיין אין די

שטייט נישט אין בית מדרש גייט עס מיט מיט אים און דאס איז די צווייטע זייט פון די פון די זעלבע פון די זעלבע איידיע יעצט אויב מען וויל זאגן מער אזוי ווי ביידע זאכן זענען געווען על פי קען זאגן על פי עבודה על פי מוסר אז אדער איז חיזוק אויב מען וויל גיין מיט די ענין אליינס מער אזוי על פי משמעות הדברים מען קען זאגן על פי פי קבלה וועט מען נעמען צו טראכטן וואס מיינט דאס וואס איז די שורש וואס א מען קען זאגן על פי קבלה וועלכע ספירה קומט עס פון. די סארט זאכן וואס זענען תלוי אין בית דין, ס'דא אזא סארט מדריגה וואס הייסט קידוש החודש, מ'האט געלערנט לעצטע וואך, ס'הייסט די מדריגה פון די מלכות, מ'לערנט כסדר יא החודש הזה לכם, ס'איז דאך די מדריגה וואס מ'האט געלערנט אין זוהר, די מדריגה פון פסח הייסט דאך מדריגה פון די מלכות, ס'איז די שכינה, וואס פון דא הייבט זיך טאקע אן אלע מדריגות. און ס'איז דא נאך מדריגות, ס'איז דא אנדערע זאכן וואס הייסט מיר האבן געלערנט פאריע וואך אז ס'איז דא העכערע מדריגה וואס הייסט די תפארת, וואס דו קענסט רופן די תורה, וואס דו קענסט רופן תשובה, און אין יעדע איינע פון די איז דא איז דא ציילן, ס'איז דא אוודאי ציילן ציילונג וואס באלאנגט צו די מלכות, וואס אזוי ווי החודש זה לכם הייבט אן פון דעם צו ציילן, אזוי ווי די זוהר זאגט באריכות דארט אין די פרשה פון החודש זה לכם, פון דיע פון די מלכות הייבט זיך אן אלע אלע ענינים, פתחי לי אחותי רעיתי, אלעס הייבט זיך אן. פון די ספירת המלכות, און וואס איז דא אויך העכערע מדריגות פון ציילן, העכערע סארט וועגן פון ציילן, און זענען טאקע זייער אנדערש פון די וועג פון די ספירת המלכות, מ'קען עס קאנעקטן פון די פריערדיגע וועג וואס איך האב געטראכט, אבער איך זאג דא, אבער מ'קען עס צעטיילן, דאס איז דאס גערעדט מצד שורש הדברים על פי קבלה, וועט מען זאגן. אז דאס איז טאקע א מדריגה פאר די מדריגת המלכות פאר די מדריגת הז"א פאר די מדריגת הזכר וואס מ'האט געלערנט פאר א וואך איז דא אנדערע סארט ציילן טאקע אזא סארט ציילן וואס איז מען זאגט ס'איז דא ניתן לזכרים נישט לנקבות ס'איז נישט יא עס הייסט די מדריגה פון יראה כל זכורך איז די מדריגה פון בעמידה. און דאס איז א אנדערע סארט, ס'איז א אנדערע סארט ציילן. און מען קען טראכטן און מען קען אין דעם אין דעם חשבון קען מען טראכטן און מען קען זען מצד די שורש ווי אזוי די צי ציילן דאס ברענגט אונז פון, אזוי מען וועט זאגן פון די מדריגה פון מלכות דאס איז געווען די ערשטע טאג פסח ביז, מען ציילט אדורך די זיבן זיבן וואכן, זיבן מדריגות פון די תפארת, וואס הייסט זיבן וואכן פון ספירת עומר, ביז מען קומט אן צו חג השבועות וואס הייסט די פופציגסטע טאג, וואס איז מרמז אויף חמישים שערי בינה, וואס איז די זוהר לערנט הייסט די בינה, וואס דאס איז א די דריטע מדריגה פון קומט ארויס העכער איז שורה אויף די נײַן און פֿערציק שערים, דאס הייסט מתן תורה. און דאס איז דאס אלץ געזאגט די ווערטער פון פון על פי קבלה מען קען עס אויך אוודאי זאגן די ווערטער אליינס אין די נוסח וואס די זוהר רעדט דארט אין די סוף הזוהר וואס אונז האבן געלערנט פרשת תצוה דאס הייסט דאך אז ס'דא אין די תורה מען קען עס רעדן מצד תהליכות לימוד התורה, מצד תהליכות התורה איז וויכטיג צו רעדן אז ס'דא מ"ט פנים שטייט אין די מדרש מזוקק שבעתים די תורה איז דא יעדע זאך מ"ט פנים טהור מ"ט פנים טמא וואס ס'מיינט וואס ס'מיינט אין די אין די אופן פון הבנה מיינט עס דאך פשוט אז מיר לערנען לימוד התורה איז לימוד התורה בעיון, ס'איז פון די בינה, לאמיר רופן די שערי בינה, ס'איז נאכנישט אפשר די פופציגסטע שער פון בינה, אבער ס'איז די נײַן און פֿערציק שערים פון בינה, אין זיי איז דא אסאך ספיקות, און ספיקות מיינט דאך אז די שכל, די דעת פון די מענטש, מוז דאך קענען אריבער גיין, מוז דאך קענען. פארשטיין א זאך, פארשטיין א זאך אונז האבן געלערנט לעצטע וואך אביסל, פארשטיין א זאך מיינט אלעמאל, דארף זיך אלעמאל, עס קען נישט זיין אז איינער זאל עס פארשטיין די פנים טהור, טהור אן די פנים טמא, טהור טמא מיינט על פי פשט אין די מדרש, אז מען דארף, מען רעדט למשל הלכות טומאה וטהרה וואס איז א גרויסע חלק פון די תורה, איז אויף יעדע זאך, אויף יעדע שאלה קען מען זאגן נײַן און פֿערציק צדדים, עס איז מסתמא אזוי ווי א גוזמא, אנדערע ווערטער עס איז געבויט אויף די שורש זיבן מאל זיבן. צדדים פארוואס ס'זאל זיין טהור, און נײַן און פֿערציק צדדים פארוואס ס'זאל זיין טמא, און דאס איז דאך א חלק פון די עיקר לימוד התורה, עיקר לימוד התורה בעיון, מען קען נישט זוכן צו וויסן נאר די הלכה למעשה, נאר די מסקנא אזוי ווי די שער החמישים וואס וועט מכריע זיין, וואס וועט זיין די די תורה אליינס וואס שטייט נאך די אלע פֿופֿציק שערים, דארף דאך קענען דורכגיין די גאנצע לימוד, די גאנצע לימוד הייסט דאך. וואס מ'קען רופן, און מ'קען רופן, ס'איז אוודאי, מ'קען מעיין זיין אויב די עיון דאס איז די עיקר מטרה, אפשר די עיקר מטרה איז אנצוקומען צו א געוויסע קלארקייט, וואס מ'קען רופן די פופציגסטע שער, פעדלעך אין די זוהר, חמשים פופציגסטע שער פון בינה רופט די זוהר די פלאץ וואו די בינה רירט אן די חכמה. הגם דא אפשר זעהט עס אויס די פלאץ וואו די בינה רירט אן די תפארת, וואס דארט אין דעם דא איז די זיבן שערים, זיבעציג, זיבעציג אדער ניין. סארי, נײַן און פֿערציק שערים. אבער ס'איז זיכער אזוי ווי אונז האבן געלערנט אז די די גאנצע חלק העיון התורה, וואס מ'רופט עס עמלות התורה, וואס מ'רופט דאס, איז דאך טאקע געמאכט פון פארשטיין, מ'דארף דאך פארשטיין א זאך, דאס טייטש מ'דארף פארשטיין פון פון יעדע צד, מ'דארף פארשטיין פארוואס ס'וואלט געדארפט זיין טהור, פארוואס ס'וואלט געדארפט זיין טמא, מ'קען נישט זאגן איך וויל דאך נישט אנרירן די טומאה, איך וויל נישט אנרירן די די. מ'קען זאגן אפילו די צד וואס איז נישט ריכטיג, ווייל ס'קען זיין אז הלכה למעשה איז נישט אזוי, אבער ס'ווייזט אז ס'דא אין דעם עפעס א חלק וואס איז טאקע אזוי, עפעס א פארט וואס איז טאקע אזוי, און דאס דארף מען טאקע לערנען, דאס איז טאקע א, קען זאגן א, אזויווי עס איז אז עס שטימט זייער גוט, אזויווי זאג איך, שטימט זייער גוט מיט די פריערדיגע זאכן וואס אונז האבן געלערנט, עס איז דא סיי אין דעם א חוב, סיי אין דעם א אסורת, א חיוב, מ'מוז עס, מוזן זיי לערנען, און איך זאג פיין, זאלסט נישט לערנען נאר בשטחיות, זאלסט לערנען נאר. א פרומערהייט, דארף לערנען בעיון גדול מיט אלע צדדים וואס ס'קען זיין, דאס איז א חיוב, אין אנדערע ווערטער, דאס איז די וועג פון קבלת התורה, וואס זאגט עס, קענסט נישט דאך סומך זיין אויפן רב, יא? קידוש החודש הייסט ער זיך סומך אויפן רב, דאס איז אן אנדער נמשל, און נאך א דריטע נמשל אפשר אין די דרכי לימוד התורה, איז דא אזוי ווי די דרך לימוד התורה פון די מלכות, מ'קען עס רופן די דרך לימוד התורה פון די נקבה, וואס.

די מלכות, ס'הייסט די עולם המעשה, וואס הייסט די עולם הדיברות, די פסק הלכה, און דאס איז די וועג וואס ס'גייט וואס מ'הייבט אן די וועג וואס מ'הייבט אן פסח, מ'הייבט אן מיט מיט חינוך, מ'הייבט אן מיט קבלת עול, מ'גלייבט, מ'פאלגט וואס די אייבערשטער האט געזאגט, מ'לכתך אחרי במדבר, ס'איז מ'עסט מצה. שפעטער קומט די נײַן און פֿערציק טעג פון ספירת העומר וואס מען דארף לערנען, מען קען נישט זאגן פאלג וואס מען זאגט, פאלגן איז זייער א גוטע זאך אבער לערנען איז דאך נישט קיין ענין פון פאלגן, לערנען איז דאך א ענין פון פארשטיין, און אין דעם איז טאקע דא מ"ט שערים טמא, מ"ט שערים טהור, ביז מען קומט צו שבועות, ס'הייסט מתן תורה, ס'הייסט פון די תורה, פון דעם קען מען עס רופן די אתערותא דלתתא. ווערט א חלק התורה, ווערט ווערט א א מתן תורה, ווערט די תירוץ, ווערט די קלארקייט פון די תורה וואס מיט דעם דארף מען דאך טאקע אנקומען פון די גאנצע מהלך פון בירור, איז דאס שטימט זייער גוט סיי מיט די חיוב און סיי מיט די יסוד, דאס הייסט אז דאס איז דאך דאס איז דאך די גאנצע יסוד, מען דארף דאך געדענקען די ענין וואס אונז זאגן אז אה. אזוי ווי אונז לערנען אז עיון התורה מיינט פארשטיין, מיינט פארשטיין די צד הרע, אין אנדערע ווערטער די צד א, די נישט ריכטיגע, אזוי ווי מ'זאגט קען זאגן די הוה אמינא'ס, די חלקי הוה אמינא. דאס איז באמת, דאס איז באמת די שורש, נישט סתם די שורש, ס'איז באמת די הבנה פון די אלע ענינים וואס אונז, פון חיזוק וואס מ'רעדט, אלע ענינים פון, מ'זאגט ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, אפילו אז א איד איז פארלוירן, אפילו א איד איז צומישט, איז אלץ די אייבערשטער מיט אים, די אלע סארט חיזוק זיי קומען נישט נאר פון א עולם החכמה, זיי קומען נישט נאר פון א רצון צו זאגן, דארף דאך קענען טרעפן א וועג צו מציל זיין א איד אפילו ער איז געפאלן, זאגט מען אים, ס'דא תשובה, ס'דא חיזוק, תשובה הייסט דאך די עולם הבינה, יא? נאר ס'קומט באמת פון א הבנה פון ווי אזוי די וועלט און די וועלט פון שכל, פון אינטעלעקט, פון תורה איז א וועג, א זייער א גוטע וועג ווי דאס צו ווייזן, ס'מיינט נישט אז נאר די חלק השכל פון אינטעלעקט פון די וועלט ארבעט אזוי, בכלל די וועלט ארבעט אזוי. אז כדי צו פארשטיין עפעס, אז כדי צו אנקומען צו א קלארקייט פון א זאך, מוז מען עס מקיף זיין פון אלע צדדים. אזוי ווי אונז זאגן אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בה. דאס הייסט אז פארשטיין קיין סוגיא פאר עס נישט פארשטיין. די נישט פארשטיין איז א חלק פון, נישט נאר די נישט פארשטיין, די פאלש פארשטאנען אדער האבן א קשיא וואס איז שווער צו פארשטיין, איז דאך א חלק פון די לימוד, איינער וואס האט קיינמאל נישט קיין קשיות, און ס'איז דא אזעלכע מענטשן. דער פארשטייט נישט וואס מוטשען זיך דא אלע און ער האט קיינמאל נישט קיין קשיא ער פארשטייט אלעס ס'הייסט ער פארשטייט גארנישט אדער מ'קען נישט זאגן ער פארשטייט גארנישט ער פארשטייט אין מדריגת המלכות אין די קלענסטע מדריגה פון אלעס פארשטייט ער סאו ער פארשטייט די הלכה למעשה ער פארשטייט אפילו די הלכה די טייטש פון רש"י אויף יעדע שטיקל גמרא ער פארשטייט ער ווערט קיינמאל נישט נעווער באדערט ס'שטערט אים קיינמאל נישט ער איז קיינמאל נישט צעמישט דאס הייסט א מענטש האט נישט געלערנט, די זעלבע זאך א מענטש וואס זיין לעבן לעבן די חיים לעבן די דרך חיים תוכחות מוסר נר מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר די תוכחות מוסר וואס הייסט די חלק ההלכה מוסר מיינט הלכה למעשה דורך אויספירן די תורה ס'איז א דרך חיים און אזוי ווי אין לימוד אין לימוד אין די עולם הלימוד איז נישטא אזא זאך קשיות תירוצים אן קשיות אזוי אין לעבן איז נישטא אזא זאך תירוצים אן קשיות נישטא אזא זאך אזוי ווי דער זוהר זאגט און געלערנט

מדריגה, עיקר מדריגה פון א מענטש איז נישט צו זיין טוב ולא רע, דאס הייסט צו וויסן טוב ולא רע און אין אנדערע ווערטער צו קיינמאל נישט צו זיין א צדיק גמור, די עיקר מדריגה פון די מענטש זאגט דער זוהר איז למנדע רע ולמנדע טוב און למהדר גרמיה לטוב, מען דארף וויסן די רע און מען דארף וויסן די טוב, מען דארף זיך צוריק קערן די טוב צו די רע, מענטשן מוטשען זיך, ס'איז געווען אפשר די שבתאים וואס האבן געזוכט זייער שטארק צו וויסן די רע כדי צו.

א גאנץ לעבן צו מקיים זיין די ענינים, און ס'איז בהכרח אזוי, און מ'דארף מ'קען נישט אריינגיין מער קלאר און מער טיפער אין פארוואס ס'מוז אזוי זיין, אבער ס'איז בהכרח אזוי יעדער איינער וואס זיין לעבן איז ער לעבט בעיון, ס'דא מענטשן וואס לעבן בבקיאות, ווער ס'לעבט בבקיאות ער האט נישט קיין קשיות, דער וואס לעבט בעיון ער האט קשיות, פונקט אזוי ווי דער וואס לערנט בעיון האט קשיות און נאכדעם האט ער תירוצים, ווער ס'לערנט ווער ס'לעבט בעיון ער האט חטאים און נאכדעם תשובה, אזוי ווי מ'זאגט. און פארשטייט זיך אז חטא קען זיין אין יעדע מדריגה, ס'מוז נישט זיין אז וואס הייסט ביי דיר א חטא איז געווען ביי יענער א חטא, אבער לפי די מדריגה וואס מ'דארף אנקומען איז זיכער געווען א חטא. און דאס געשעהט ווייל מ'לערנט בעיון, און פארקערט ווען מ'לערנט בעיון הייבט מען אן צו פארשטיין, ס'איז דאך איינע פון די זאכן וואס מ'קען זעהן אין די וואס אונז רופן גיין ממדריגה למדריגה, מיטאמאל וואס איז איז אים נישט געווען שווער פריער איז אים מיטאמאל שווער, אין אנדערע ווערטער מיטאמאל וואס ער האט געמיינט אז ס'איז נישט קיין חטא איז עס יא א חטא. מען דארף עס מען דארף תשובה טון עס איז נישטא קיין אנדערע וועג און אנדערע וועג עס איז נישטא קיין בעסערע וועג אנצוקומען צו די תורה עס איז נישטא קיין בעסערע וועג אנצוקומען צו די תורה דיליה די קנין תורה וואס הייסט דאך קבלת התורה נאר דורך די משא ומתן בהלכה נאר דורך די שקלא וטריא נאר דורך די מ ט טהור מ ט טמא און דעם די ספירת העומר איז די זמן פון מ ט טהור מ ט טמא דאס איז אלץ איך קום צוריק צו ווי איך האלט אין מיין סטראקטשער ס'איז אלץ נאך א טיפערע הסבר אויף די ערשטע וועג פון ספירה, וואס הייסט צו ציילן, מ'דארף אנקומען צו די תורה, וויסן ווען די תורה איז, וויסן ווען חג השבועות איז, און אין די ציילן איז דא א חיוב בפני עצמו, און אין דעם אליינס איז דא אזוי ווי א חיזוק, איך האב יעצט מסביר געווען אסאך בעסער אז די חיזוק איז נישט עפעס א חיזוק, אז אפילו ביסט אין פעלד, ס'מוז דאך אזוי זיין, און מ'קען דאך אזוי צוריק גיין יעצט. יעצט ווייס איך ווי עס קאנעקט זיך אלע חלקי התורה. מען קען דאך יעצט צוריק גיין צו די פשט און זאגן פארוואס פארוואס איז די מצוה פון ספירה לויט די פירוש פון תורה פ פארוואס איז די מצוה פון ספירה עפעס ספעציעל אז מען דארף גיין אין פעלד ווייל עס איז דאך טאקע די חג הקציר עס קען דאך נישט קען זיין אנדערש די פשט איז בעצם וואלט מען געוואלט מאכן א יום טוב וואס איז נישט און נישט קיין ספירה'דיגע יום טוב און נעבעך די עולם איז געווען אין פעלד האט מען געדארפט מאכן צולייגן די מצוה פון ספירה כדי מען זאל קענען אנקומען וואס לכתחילה די די יום טוב איז דאך געבויט אויף דעם די יום טוב איז די חג הקציר ס'דאך געבויט אויף ברענגען די ביקורים ס'דאך געבויט אויף ברענגען די שתי הלחם די די חיטה וואס מען מען איז קוצר אין די נײַן און פֿערציק טעג ס'דאך געבויט אויף דעם ס'קען נישט זיין אנדערש פארקערט ווען פונקט דורך דעם איז דא א שמחה עס שטייט שמחו לפניך כשמחת בקציר איז דא דאס ווארט שמחה עס שטייט אין די מדרש און עס איז מדייק פסח שטייט נישט קיין שמחה קיינמאל נישט און שבועות שטייט איינמאל שמחה און סוכות שטייט נאך מער שמחה די ערשטע יום טוב וואס שטייט אין דעם שמחה אין די תורה איז שבועות פסח איז נישט קיין שמחה מען גייט ארויס און מען זאגט סיי אין די יציאת מצרים איז נאך שווער זיך צו פרייען מען האט נאר אנגעהויבן עס איז אזוי ווי אל יתהלל חוגר כמפתח. סיי אין די סדר השנה וואס איז מקביל צו דעם וואס שטימט מיט דעם וואס איז חודש אביב וואס הייבט טאקע אן די ערשטע אבער מ'האט נאכנישט קוצר געווען גארנישט נאכנישט די ערשטע קצירה מאכט מען דאך ביי קצירת העומר קען זיך נאכנישט פרייען שבועות האט מען שוין לכל הפחות אפגעשניטן אלע ווייץ אפגעשניטן די אלע שעורים איז די ערשטע מאל וואס ס'דא א שמחה און דאס איז דאך די שמחת החג וואס די שמחה אזוי ווי די שמחת א געווען אמאל א גאנצע שיעור אז די שמחה פון קוצר און די שמחת התורה און די שמחת א איז דאך דאס האט די זעלבע סארט אופי ס'האט די זעלבע סארט קאליר. און ס'מוז זיין, איז אזוי ווי מ'זאגט, ס'מוז זיין מתוך די, ס'מוז זיין מתוך די יגיעה, מתוך די כאילו ירידה, לעצטע וואך אן אנדערע נוסח אביסל פארוואס ס'איז א ירידה צו לערנען בעיון, ס'מוז זיין אזוי. און מיט דעם קען מען נאך פארשטיין

ס'איז פארקערט האט עס פארזאגט אמת וואס קען זיין בעסער נאר ווען מ'וויל גיין צו א טיפערע מדריגה מ'וויל גיין צו א מדריגה פון הבנה דעמאלטס מיטאמאל הייסט דאך דאס מער מיטאמאל איז ער טמא איי פריער איז דאך געווען גוט פילט א מענטש אז מ'קען זיך אזוי פילן אזוי ווי די זנב לאריות ראש לשועלים פאראדאקס יא נעכטן ביסטו געווען אזוי גוט היינט ביסטו אזוי קליין יא ווייל היינט ביסטו פארשטייסט אז דארפסט אנקומען ערגעץ גרעסער איז געווארן טמא אזוי געשעהט בעיון אזוי ווי מ'זאגט ווי גרעסער א למדן האט ער מער קשיות מיינט אז ער פארשטייט ווייניג מיינט ער פארשטייט מער און אנגעקומען צו די מדריגה פון דעם הייסט עס טמא דאס איז א ווארט מ'קען טראכטן לגבי די ענין איז דאס אלץ געווען געבויט אויף די ערשטע איך מיין אין די פשוט'סטע פשט פון ספירת העומר וואס איך ווייס אפשר איז דא נאך פשוט'ערע פשטים וואס האט צוטוהן מיט די ציילן ציילן ווען עס זאל זיין חג השבועות. יעצט זענען דא אוודאי נאך גאנצע חלקים אבער דאס איז אלץ א דוגמא פארוואס איך זאג אז ס'דא אמאל וואס ס'איז דאס איז אנדערע פשטים אין די זעלבע זאך אין די זעלבע מושג איז דא אנדערע פשטים אדער אנדערע מדריגות לויט אונז שטימט אלעס אבער אנדערע מדריגות פון פשט אפשר איז דא בכלל אנדערע וועגן פון טראכטן וואס שטימען נישט נאכדעם איז דא און מ'דארף דאס זייער גוט ארויסהאבן ס'איז בכלל א אנדערע ענין מ'קען עס רופן, איך וואלט עס גערופן אן אנדערע מצוה, ס'טאקע דא איין מצוה, מצוות ספירת עומר, אבער די מצוות ספירת עומר האט פארשידענע פירושים, ס'קען זיין מחלוקת ראשונים, ס'קען זיין מחלוקת תנאים, כ'ווייס נישט, ס'געווען א מחלוקת דא טאקע די ענין פון ספירת עומר, ס'דא גאנץ א גאנצע אנדערע ענין וואס ס'האט נישט עכט צוטון, אפשר מ'קען, כ'זאג נישט אז מ'קען עס נישט קאנעקטן, אבער ס'האט א גאנץ אנדערע פשט, למשל. וואס אונז האבן יעצט געלערנט איז אלץ געווען די ענין פון וואס ווען איז שביעות, האבן עס די גאנצע צייט געקנעקטעד מיט די ענין פון תורה, אבער מ'מוז נישט קנעקטן, מ'קען עס קנעקטן מיט די פשט פון חג השביעות, וואס איז די ענין פון חג הקציר, פון יום הביכורים. יעצט איז דא נאך א גאנצע אנדערע סארט פשט, וואס איז אויך, מ'קען זאגן, אין דעם אליינס קען מען זאגן על דרך הפשט, על דרך הרמז, על דרך הדרוש, איך וועל אביסל ארום רעדן וועגן דעם. און דאס איז די פשט פון, שטייט אין די רמב"ם, שטייט אין ספר החינוך.

וואס וואס קען מען זעהן פון די פשט? די פשט לכאורה האט גארנישט צו טון מיט קביעת יום זמן מתן תורה, איך זעה נישט א גוטע וועג וויאזוי מ'קען עס, מ'קען אפשר יא, אבער בפשטות האט עס גארנישט צו טון מיט די ערשטע טייטש פון פון ספירת העומר, אנדערע ווערטער ס'איז צוויי עקסטערע מצוות, מ'קען עס אנקוקן, ס'איז דא א מצוה פון וויסן קובע זיין די יום מתן תורה, האלטן קאפ פון די לוח דורך די מצוה ספירת העומר, דאס איז איין מצוה. דא נאך א גאנצע אנדערע מצוה וואס דאס איז צו ציילן די טעג, ס'איז טאקע די זעלבע פעולה פון ציילן, אבער ס'איז ציילן די טעג ביז מ'קומט אן צו מתן תורה, אזוי ווי די ראשונים געבן דעם משל, א מענטש קומט אים אן א דבר חביב, א אינגל האט א בירטדעי, ער ציילט ציילט שוין ניין און צוואנציג טעג צו די בירטדעי, אכט און צוואנציג טעג, א זאך וואס מ'איז עקסייטעד ציילט מען ביז מ'זאל אנקומען, און די וועג וואס דער רמב"ם האט אראפגעלייגט און דער ספר החינוך, וויבאלד אונז ווילן אז די עולם זאל זיין עקסייטעד וועגן שבועות, מ'וויל עס. וויל ס'איז על פי פשט וועג צו זאגן, האט מען געמאכט א ספעציעלע מצוה פון ניין און פערציג טעג פון ציילן, פון מגביר צו זיין די עקסייטמענט, מאכן פון דעם מער א מצב, מאכן, ווייזן ווי חשוב די תורה איז. מען קען זאגן אז דאס איז דאס איז בכלל א אנדערע מצוה, פונקט נאך א פשט, מען קען עס קאנעקטן, מען וואלט אנדערע ווערטער וואלט געקענט מען וואלט געקענט טראכטן צוויי אנדערע פעולות וואס זאלן קענען טון די צוויי אנדערע זאכן, יא די די די סארט וועג פון זאגן אז עס איז וועגן די השתוקקות צו מתן תורה, לכאורה האט עס גארנישט ס'איז נישט קיין דא קיין וועג עס צו קאנעקטן מיט די. מיט די וואס שטייט אין די תורה וועגן שבועות אז ס'איז די חג הקציר שטייט דאך נישט די ענין פון זמן מתן תורה בפירוש אין די תורה על כל פנים און ס'האט אויך זייער ווייניג צו טון מיט די קביעות ירחים מיט די קביעות זמן ס'האט נישט צו טון לויט דעם ענטפערט עס נישט אפשר מ'קען עס אפשר קאנעקטן אבער אוודאי ס'האט נישט צו טון מיט די שאלה וואס אונז האבן גערעדט פארוואס טאקע שבועות איז אין די ניין פופציגסטע טאג פון די עומר פארוואס איז עס נישט איין טאג. וואלט געקענט לכאורה זיין מאכן די זעלבע סארט ציילן אנדערש, אפשר העלפט עס צו, כ'ווייס נישט, אבער עס האט נישט לכאורה צו טון מיט די זאך. אין אנדערע ווערטער עס איז א אנדערע מצוה, ס'איז א מצוה פון השתוקקות לתורה, א ענין, כ'ווייס נישט, א אנדערע מצוה, א אנדערע עיקר, א אנדערע נקודה, א אנדערע ווארט, וואס גראדע איז דא מפרשים וואס לייגן עס אריין אין די זעלבע מצוה פון ספירת העומר. און אזוי ס'איז א כללית'דיגע זאך, איך זאג דאס ווייל כ'טראכט וועגן דעם, אין אסאך מצוות קען מען זען אזא סארט זאך, למשל אויב מ'רעדט ווייטער די מצוה פון קדושים תהיו, לויט די רמבן'ס פשט האט עס א געוויסע משמעות, פרושים תהיו, לויט רש"י'ס פשט אפשר, לויט די רמבם'ס פשט אז ער מאכט נישט אזא מצוה, מיינט עס בכלל נישט דאס, טאקע די זעלבע ווארט אפשר אפילו א מצוה, אפשר רמבם וואלט געזאגט ס'איז נישט קיין מצוה, ס'איז א מצוה כללית, ס'איז נאר א אזהרה כללית אויף מקיים זיין אלע מצוות שטייען אין פרשה אדער אלע מצוות שטייען אין תורה. וואס ס'מיינט בכלל עפעס אנדערש, אין וואס אנדערע ווערטער, ס'איז נישט, מ'קען נישט אפילו זען אז נישט ס'איז דוקא א מחלוקת פשט, ס'איז נאר די, אויב ס'איז דא א מחלוקת צווישן די צוויי וועגן, אויב ס'איז דא א מחלוקת צווישן די צוויי פירושים איז עס נאר א מחלוקת אין ענין הפירוש, אין ענין פרשנות, ווי אזוי צו טייטשן די מצוה פון ספירת העומר, אדער ווי אזוי צו טייטשן די פסוק קדושים תהיו. ס'איז נישט קיין מחלוקת בכלל אויפן ענין, ווייל ס'קען דאך זיין אוודאי לעולם אז די רמב"ם האלט אויך פון די ענין פון פרישות, און די רמב"ן האלט אויך פון די ענין פון אזהרה על כל התורה, גראדע האלט ער אז ס'שטייט אין א אנדערע פסוק, אדער אז ס'שטייט אין עפעס ער לערנט אנדערש. מ'קען נישט אפילו מאכן קיין מחלוקת, אז מ'מיינט מאכן א מחלוקת צווישן דער טור'ס פירוש און דער רמב"ם'ס פירוש, ס'איז נישט א מחלוקת אזויפיל ווי א שאלה וועלכע ענין וואס קען זיין ס'קען זיין אז יא און ס'קען זיין אז נישט, אבער מ'קען נישט מכריח זיין פון דא אז איינער האלט נישט פון יענע ענין, קען זיין ער האט פארשטאנען אז ס'איז מער געשמאק צו מפרש זיין די ענין אין די מצוה און יענע ענין אין יענע מצוה, ס'איז א כלל וואס איך טראכט איז א כלל יסודי אויף אסאך זאכן. איך וויל אביסל רעדן וועגן די טעם וואס וואס ס'קען מיינען און וויאזוי ס'שטימט מיט אנדערע זאכן. קודם לאמיר זעהן פרובירן צו זעהן וואס איז טאקע די לאמיר זאגן די זאך אויף די אויף די ריינסטע וועג וואס מען קען דאס הייסט די איידיע פון פשוט אז מען דארף כדי מעורר צו זיין די ענין פון קבלת התורה דארף מען אסאך צייט פארדעם, זיבן וואכן פארדעם, מיר האבן געלערנט זיבן מאל זיבן הייסט דאך די גרעסטע ריבוי פון זמן פארדעם דארף מען וועלן ארויסקוקן אויף דעם, זיך מתאוה זיין צו דעם.

ווער ס'איז משים לב צו אסאך חסידישע ספרים און אנדערע ספרים רעדן וועגן דעם אין די וועג זעהט אויס אז דאס איז באמת א זייער סוד'ישע זאך זייער א וויכטיגע זאך דאס הייסט לגבי מתן תורה, מתן תורה מיינט דאך נישט נאר די תורה ווען מ'רעדט פון די תורה אזוי ווי מ'זאגט פריער. דאס מיינט דאך יעדע זאך וואס א מענטש וויל האבן א קנין אין דעם, מ'קען זאגן תפילין, מ'קען זאגן מצוות, מ'קען זאגן זיין א מענטש. עס איז זייער וויכטיג און ס'זעהט זעהט אויס אז ס'נעמט א פאר אז ס'נעמט אויף א גרויסע פלאץ דער ענין פון זיך משתוקק זיין צו דעם, צו צו וועלן, און ס'דארף א פירוש ווייל ס'איז לכאורה אז דו ווילסט טו עס, איך מיין וואס איז די גרויסע, וואס איז די גרויסע אריכות הדברים, וואס איז די גרויסע, עפעס א ענין בפני עצמו די וועלן, די בעטן. איך וויל זאגן קודם כל א זאך וועגן דעם. ווייל זייער אסאך מענטשן גייען ארום זייער אסאך צייט מיט מ'קען זאגן גוטע רצונות, גוטע גוטע בקשות, גוטע גוטע ווישעס, ער ווינטשט זיך אז ס'זאל זיין גוט, ער ווינטשט זיך, ער וואלט זיך געוואלט ס'זאל זיין אזוי, און ס'זעט מ'זעט נישט אז ס'ארבעט, שטייט דאך א פסוק וואס אסאך אסאך ספרים ברענגען און מ'איז מרמז אויף ספירת העומר, אם תבקשנו ככסף וכמטמונים תחפשנו אז תבין יראת השם. און באמת ווער ס'לערנט ספר משלי און אזעלכע ספרים זעט זייער אסאך רעדט ער וועגן דעם אז מ'זאל זוכן די חכמה, מ'זאל זוכן די תורה, אם לבינה תקרא, זאלסט זוכן די תורה, זאלסט זוכן די חכמה, זאלסט רופן דערצו, זאלסט גיין ארויסגיין זוכן, גיין ארויסגיין זען ווי מען קען עס טרעפן. און ס'איז נישט אינגאנצן קלאר וואס איז די וואס איז די זאך, דאס איז מ'קען עס אגב נאכאמאל מ'קען עס פארשטיין אזוי ווי עדווערטייזמענט, אויב איינער ווייסט נישט זאגט מען אז ס'איז א כדאי עס צו זוכן, מ'מאכט און מ'פרובירט צו מאכן א מצב אזוי ווי די היינטיגע די עדווערטייזמענטס שרייבן נעקסטע וואך פרטים יבואו, די עולם זאל ווערן נייגעריג, בסדר, עדווערטייזמענט טעקטיקס, כ'זאג נישט מ'דארף אפשר טון עדווערטייזמענט טעקטיקס פאר די תורה, אבער ס'איז נישט די עיקר ענין. מצד שני זעהט מען אז ס'ארבעט, נישט נאר ס'ארבעט נישט, ס'קען זיין ס'ארבעט אפילו פארקערט, זייער אסאך מענטשן און זייער אסאך זאכן וואס מען וויל, ער וויל טאקע, ער וויל טאקע, און פון וועלן, ווי מען זאגט פון וועלן, וועלן ווערט נישט גארנישט. כ'מיין אבער אז די. די וועג וויאזוי ספירת העומר שטעלט עס אוועק קען אונז לערנען עפעס וועגן דעם. אז זייער אסאך פון אונזער פון אונזערע וועלן איז צופיל מקושר מיט אז מען וויל שוין דארט זיין, אזוי ווי ס'דא וואס איינער האט זיך געזאגט אז ס'דא צוויי סארט מענטשן למשל וואס ווילן שרייבן א בוק, שרייבן א ספר יא, איינער וואס וויל, ער וויל שרייבן, עס הייסט ער וויל אנקומען צום שרייבן, ער וויל, ער האט הנאה פון דער שרייבן, איינער וואס וויל האבן געשריבען א בוק, ער וויל קענען האבן דער ספר אין די האנט, ער זאל זאגן איך בין דער מחבר פון דער ספר, דאס זענען צוויי זייער אנדערע סארט וועלן, און געווענטליך, דער וואס וויל האבן געשריבן, איז זייער אסאך ווייניגער מצליח ווי דער וואס האט, האט, וויל טאקע שרייבן, וואס ער וויל איז, ער וויל שרייבן די זאך. איינער פון די חילוקים, די גרויסע חילוק איז, צו אין די וועלן, צו אין די רצון, איז דא אין דעם א שלעכטסקייט, צו איז דא אין דעם א מרירות, זאל מען זאגן א ביטערקייט, ער זאגט איך וויל שוין אנקומען דארט, ס'וואלט געווען בעסער, אין אנדערע ווערטער, וואלט געווען בעסער אז שבועות זאל זיין גלייך מוצאי פסח, אז מען זאל נישט דארפן ווארטן, אדער ס'וואלט נישט געווען בעסער? ס'זעט אויס פון די מצוה פון ספירת העומר אז ס'וואלט נישט געווען בעסער, ס'וואלט געווען ערגער, אין אנדערע ווערטער, מען וואלט שוין געהאלטן נאכדעם איז נישט גוט, אונז דארפן. קענען האבן די צייט וואס מען האלט נישט דארט, ס'איז נישט דא קיין וועג עס צו מאכן שנעלער, ס'זייער וויכטיג יא, זיין משתוקק נאר ווען מ'איז מער משתוקק וועט מען אנקומען שנעלער, ניין שבועות גייט נישט אנקומען שנעלער, ס'נישט דא קיין וועג עס זאל אנקומען שנעלער, אין אנדערע ווערטער די גאנצע זיבן וואכן איז אוועקגעגעבן א צייט וואס מען גייט נישט מקבל זיין די תורה, זייער וויכטיג זיי האבן עס אפגעשטופט כאילו קבלת התורה, כדי עס זאל זיין צייט נאר אויפן וועלן, נאר אויף עוסק זיין אין די נקודת הרצון אין די חשק אין די אהבה. און איך מיין אז די וועג וויאזוי צו נעמען מאכן רצון וואס זאל טאקע אויפטוען איז, אסאך מענטשן האבן זייער אסאך גוטע פראדזשעקטס אסאך מאל, איך האב גוט זייער גוטע איידיעס גייט מאכן, און יעדע איינער ווייסט אז ס' מיינט אז ס'דא אין דעם אסאך ארבעט, ס'ווערט נישט פון איין מינוט אויפן צווייטן, ס'ווערט נישט פון איין טאג אויפן צווייטן, ס'ווערט נישט פון איין יאר אויפן צווייטן, און אסאך מאל מרוב רצון ווערט עס קיינמאל נישט. און מצד שני. די זאכן וואס געלונגען זייער גוט זענען די זאכן וואס אסאך יארן חלומ'ט מען, און ביים בשעת'ן חלומ'ען טראכט מען נישט אז מען גייט עס יעצט טון, טראכט מען נישט אז עס גייט יעצט, עס וואלט געדארפט, געווען בעסער אז עס זאל יעצט געשען, עס וואלט נישט געווען בעסער, מען פרובירט אפילו נישט אנצוהייבן, מען איז זיך מצייר ווי גוט עס וועט זיין ווען עס וועט זיין, ווען מען וועט אנקומען צו דעם, מען וועט קענען ארבעטן אויף דעם, אבער ביז יעצט איז נישט קיין צייט, יעצט ארבעט איך אויף עפעס אנדערש, יעצט בין איך פארנומען מיט עפעס אנדערש, איך גיי נישט יעצט אנהייבן.

איז עס מיט אזא מין, אוי איך וואלט דאך געדארפט יעצט לערנען ש"ס, אוי איך בין דאך אזא מין עם הארץ, איך בין אזא מין בטלן, איך לערן נישט. דאס איז אין אנדערע ווערטער. דער געדאנק פון לערנען ש"ס, מען ווערט ביי אים קאנעקטעד, ווערט ביי אים מקושר מיט א שלעכטע געפיל, מיט א שלעכט, מיט א געפיל אז ער איז נישט מצליח, אז ער איז א עם הארץ, אז ער איז א בטלן. און עס איז זיכער אז פון אזעלכע מחשבות, פון אזעלכע מחשבות וואס מאכט אים אזוי אביסל פילן שלעכט ווען ער טראכט פון דעם, ס'איז נישט נאר אז ס'העלפט נישט, נאר ס'איז דוחה נאך דער פילן. די לערנען ש"ס, פשוט ס'מאכט א מדת הדין, ס'מאכט א גבורות, ס'קאנעקט א גבורות צו די גאנצע זאך. אויב מיר ווילן האבן רצונות טובים, ס'איז אזוי ווי ס'שטייט אין זוהר אז אין די מדריגה פון רצון אין עתיקא לית שמאלא, טאר נישט זיין קיין שום גבורות אין דעם, ס'איז נישטא קיין שום גבורות אין דעם. איז עס נישט אזא סארט רצון וואס איך, אוי איך בין אזא מין, איך גיי, איך האלט נאך נישט ביי כל התורה. ס'מיינט מען דארף זיך נישט נארן אז מ'האלט יא. אבער מ'דארף האבן א רצון וואס איז כולו חסדים, וואס איז א רצון וואס איז כולו טוב, א רצון וואס איז כולו אהבה. וואס פון די רצון וואס פון אזויפיל מאל זיך דמיונ'ען ווי גוט ס'איז, פון אזויפיל מאל חלומ'ען ווי גוט ס'איז, וועט דאך אמאל זיך בויען פון דעם א גאנצע קומה, א גאנצע הרגל, וואס וועט איך טאקע וועלן טון, ווייל ס'וועט דיך צו צו מאכן, יעדע מאל טון אביסל וועט דיך פילן בעסער. דאס איז די ענין פון רצון, פון פון די מאה ספירה. פון דעם דארף מען טראכטן אויך ווי אזוי צו מחבר זיך צו די פשט און צו אנדערע חלקים, בסייעתא דשמיא אין א אנדערע מאל.